ברוך השם, מסכת גיטין, דף פ ה עמוד ב, די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער אמר אביי, אמר אביי, האט אביי געזאגט, האי מאן דכתב גיטא, דער וואס שרייבט א גט, לא לכתוב ודין, ער זאל ניט שרייבן ודין מיט א יוד, דמשמע, וואס דעמאלט ווייזט עס אויס ודין, ס'איז א דין כ'זאל דיר גט'ן. אז ס'זאל נישט זיין קיין דין כ'זאל דיר גט'ן וואלט איך דיר נישט געגט. אלא ווי זאל ער שרייבן ודן, זאל ער שרייבן אן א יוד, דאס הייסט, דאס, די זאך, דער גט, זאל זיין פאר דיר די ספר תירוכין. ולא לכתוב ער זאל נישט שרייבן איגרת מיט א יוד. דמשמע, ווייל עס ווייזט דעמאלט אויס, איגרת, א לשון פון א דאך, אנדערע טייטשן פון די אז איגרת איז קען מען מאכן צוויי ווערטער, אי גרתא, אויב דו האסט מזנה געווען, גיב איך דיר דעם גט. אלא נאר מען זאל שרייבן אגרת אן א י'. ולא לכתוב מען זאל ניט שרייבן למהך. צו גיין זאל מען ניט שרייבן מיט א י'. דמשמע ווייל עס קען אויסטייטשן לי צו מיר מהך פון דעם פון יעצט אהן זאלסטו באלאנגען צו מיר. ולא לכתוב און מען זאל ניט שרייבן למחך, דאס הייסט, מען זאל נישט, מען זאל זען אז ס'זאל זיין אפגעטיילט די פיסל פון די יוד פון דעם גג, ס'זאל נישט אויסקוקן ווי א ח', ווייל אויב ס'וועט אויסקוקן ווי א ח', דמשמע כחוכא

קיין דריי יודן קען עס טייטשן אז ס'גייט נישט ארויף אויף איר, נאר עס גייט ארויף אויף אלע פרויען, אויף די אנדערע פרויען פון דער וועלט, אז זיי וועלן קענען חתונה האבן צו וועמען וואס זי וויל, אבער מיט דרײַ יודן גייט עס ארויף אויף איר. נאך א זאך זאגט אביי, ולורכיה לו' דתירוכין, ער זאל מאכן די ו' פון תירוכין וואס איז נאך די ריש די ו' ולו' דשבוקין די ו' וואס איז נאך די ב' זאל ער מאכן אביסעלע לענגער דמשמע תריכין ושביקין ווייל אויב ער איז נישט מאריך ס'וועט אויסקוקן ווי א י' וועט עס הייסן תריכין אויף די גרושות פון די וועלט נישט אויף איר גייט עס ארויף צו שביקין וועט עס הייסן דיר אז אז דו ביסט די ארמע. אבער ווען ער שרייבט קלאר ארויס די ו', הייסט עס אז גייט ארויף אויף איר. ולורכיה לוי"ו דכדו, ער זאל פארלענגערן די ו' פון כדו. מען מיינט אז ער זאל שרייבן ס'זאל זיין גוט קאנטיג די ו', ס'זאל נישט אויסקוקן ווי א יוד. מען שרייבט דאך ביי כדו פטרית יתיכי, און די אנדערע ו' פון כדו זאל ער פארלענגערן, ווייל אויב ער וועט עס נישט פארלענגערן, דמשמע ווייזט עס אויס וכדי, אומזיסט, ס'איז א אומזיסטע זאך, דאס הייסט, איך געט דיר אן א גט. ולא ליכתוב מען זאל ניט שרייבן לאיתנסבא, ניט שרייבן קיין י' נאך דער א', דמשמע דעמאלט קען מען עס מיינען לא יתנסבא אז זיי זאלן נישט קענען חתונה האבן, אלא להתנסבא מען זאל שרייבן מיט א ה'. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, בעינן ודן, או לא בעינן ודן. ודן מיינט מען צו זאגן מיט דעם וואס געט איך דיר. אויב איך שרייב נישט ודן, קען עס הייסן איך געט איר מיט דעם דיבור, און די גט איז נאר לראיה בעלמא. דאס רופט זיך אן אויפן לשון פון גמרא, ידיים שאין מוכיחות. דאס הייסט אזוי ווי א יד פון די האנט פון א כלי ווען איך האלט די הענטל ווערט געהאלטן די גאנצע כלי, איז דא אויך די זעלבע זאך אז ער גיט דעם גט, איז עס טאקע דארף איך אננעמען אז ער טוט איר גט'ן מיט דעם גט, אבער ס'איז אין מוכיחות אז ער מיינט מיט דעם גט, מ'קען נישט טייטשן אין מוכיחות ווי מ'זאגט צום גאנצן נישט מוכיח, ווייל אויב ס'אין גאנצן נישט מוכיח איז נישט דא קיין הוה אמינא אז ס'זאל זיין א גוטע גט, נאר מ'מיינט ס'איז דא א צד יא צו זאגן מיט דעם גט גט ער און א צד נישט, איז דאך געווען א מחלוקת פריער פון רבי יהודה מיט די רבנים, האבן די די בני הישיבה געפרעגט ווי ווער איז די הלכה ווי רבי יהודה צו ווי די רבנים, זאגט די גמרא תא שמע.

וואס איז געווען זיין פרוי פון פריער, טוהט ער אוועקשיקן מיומא דנן ולעלם, פון יעצט און אויף אייביג, ואילו ודין לא קאמר, און רבא דערמאנט נישט מען זאל שרייבן דאס ווארט ודין, איז דאך פון דעם א ראיה אז מען מוז נישט שרייבן קיין ודין, אז ידיים שאין מוכיחות הויין ידיים, פרעגט די גמרא ולטעמיך לויט דיר נאך, כולהו מי קאמר, האט דען רבא דערמאנט אלע זאכן וואס מען דארף האבן, די תהוייין די תצבייין און הרי את מותרת לכל אדם מוז מען דאך זיכער האבן, האט רבא דאס נישט דערמאנט, מוז איך דאך זאגן אז רבא טוט נישט אלעס דערמאנען, אלא בעינן, מען דארף האבן אסאך זאכן וואס רבא האט נישט דערמאנט, הכא נמי קען איך שוין דא אויך זאגן בעינן. מ'דארף אויך האבן דעם ודין. נאר דאס וואס ער האט מוסיף געווען אז מ'דארף די זאכן זאגן, די אנדערע זאכן הרי את מותרת לכל אדם ודין, דאס איז מיר א פשיטא, נאר ער גייט מיר מוסיף זיין מיומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי. רב יוסי זאגט דאך אז מ'דארף נישט שרייבן די מעכשיו. דאמר, ער לערנט זמנו של שטר מוכיח עליו, ר' יוסי רעדט זיך ביי אזוין דין הכותב נכסיו לבנו, און ער האט נישט געשריבן מעכשיו, זאגן די רבנים דער זון האט נישט קונה געווען די נכסים, ווען הייסט עס האט ער עס געגעבן לאחר מיתה, און לאחר מיתה איז שוין נישט דא קיין נותן. זאגט ר' יוסי, ניין, אפילו ער האט נישט געשריבן מעכשיו, ווייל לויט רבנן מוז מען דאך שרייבן מעכשיו, אז דא מעכשיו איז שוין גוט, פון יעצט אהן גיב איך דיר אוועק די גוף, און לאחר מיתה די פירות. אבער לויט ר' יוסי, אפילו מען שרייבט נישט מעכשיו, איז די מתנה אויך א גוטע מתנה, ווייל ער זאגט אז מען מיינט ווייל עס איז דאך דא א זמן פון אין שטר מיינט מען ער גיבט פון יעצט אוועק די קרקע. איז כאטש ער האט נישט געשריבן מהיום, זאגן מיר זמנו של שטר מוכיח עליו, ס'איז נישט ווי א שטר לאחר מיתה. האט רבא מתקן געווען אז מ'זאל לימוד דין זיך געוואוינען אזוי צו שרייבן, כאטש די הלכה איז דאך ווי רבי יוסי. איך קען דאך מאכן דעם גט אז ס'זאל נישט זיין קיין שום שאלה לויט קיינעם נישט, ובפרט נאך עס קען זיין אמאל בית דין טועים וואס זיי וועלן נישט וויסן די הלכה ווי רבי יוסי האט ער מתקן געווען מען זאל שרייבן מיומא דנן אז א גט פון שכיב מרע און יעדע גט זאל מען שרייבן מיומא דנן פון יעצט מהיום פון יעצט איז דער גט. ולעולם, דעריבער האט זיך געזאגט מ'זאל שרייבן לעולם, לאפוקי מוציא צו זיין מדבעא מיניה רבא מרב נחמן, רבא האט געפרעגט א שאלה פון רב נחמנ'ן, דאמר היום אי את אשתי, היינט ביסטו נישט מיין פרוי, ולמחר את אשתי, און מארגן ביסטו יא מיין פרוי, האט זיך די גמרא דארט פושט געווען, ווייל ער האט זיך געזאגט היום אי את אשתי, האט ער זיך שוין איר מגרש געווען אויף היינט, כיוון דפסקה פסקה. איז אין אמת'ן וואלט איך דאס נישט געדארפן שרייבן, ווייל די הלכה איז דאך אז דער גט איז א גוטער גט. נאר אויך די זעלבע זאך, דעריבער האט רבא מתקן געווען שלא להוציא לעז על הגט, ס'קען זיך געפינען אזעלכע וואס ער וועט מוציא לעז זיין אויף דעם גט, ער וועט זאגן אז מען האט נאר גע'גט אויף איין טאג און ממילא איז זי מחר איז זי נישט גע'גט, ער וועט נישט וויסן דעם דין פסקה פסקה, צו ער וועט וויסן ער וועט וועלן מוציא לעז זיין, כאטש ס'וועט גארנישט ניט העלפן, אבער דאך כדי מוציא זיין פון אנדערע מענטשן זאל נישט קענען מאכן קיין לעז האט ער דאס מתקן געווען. אנדערע פון די ראשונים לערנען אז דאס וואס איז געווארן דערמאנט פריער אין גמרא וועגן דעם ודין זאל מען שרייבן אן א יוד, צו איגרת זאל מען שרייבן אן א יוד, צו די אלע אנדערע זאכן, איז נישט די טייטש איז אז דער גט ווערט פסול אז ס'איז אזוי געשריבן, נאר מען דארף דאס באווארענען כדי דער מאן זאל נישט קומען קריגן און ער זאל זאגן איך האב געמיינט נישט ווי איר מיינט, איך האב געמיינט איגרת, א בריוו, כ'האב ספעציעל אזוי א געשריבן, אבער יעצט אז ס'איז דא אן א י' וועט דער מאן נישט קומען מוציא לעז זיין. אין דער משנה האט מען געלערנט, גופו של גט שחרור, דער גוף פון דעם גט שחרור, הרי את.

איז גערעכט לעבדו צו דינען, דאס הייסט ס'איז נישט דא קיין שום ערעור אין דעם פארקויפן, ופטיר און ער איז פריי ועטיר און אפגעטאן מן חרורי פון זיין באפרייט, פטיר איז פון לשון הנפטר מחבירו, עטיר איז פון דעם לשון עיטרא עיטרא איז די טייטש אפגעטיילט ומן עלולי ומן ערורי, מלכא ומלכתא. ער איז פריי אז דער מלך, דער מלכות, קען נישט אויף אים קריגן, ער האט געטאן א פארברעכן. ורשום דאיניש לא אית עלוהי, די סדר איז דאך געוועזן אז מ'האט געמאכט א צייכן אויף די קנעכט א חותם וואס דער חותם האט באוויזן אז ער איז א עבד און ער באלאנגט צו דעם מענטש, דארף ער שרייבן אין שטר אז ס'איז נישט דא קיין רשימה פון קיין מענטש אויף אים, ומנוקה מכל מום, ער שרייבט ער איז באפרייט פון יעדן מום, ומן שחין דנפיק, פון שחין וואס ער זאל באקומען. עד טצהר, ביז צוויי יאר. חדת, א נייע שחין ועתיק צו א אלטע שחין. דאס הייסט אויב ביז צוויי יאר באקומט ער שחין איז דער מקח בטל. די טייטש איז אזוי, ווייל די סדר פון שחין איז ער גייט אוועק ביז צוויי יאר קען ער צוריקומען. און אויב ס'עט קומען א שחין נאך צוויי יאר, צוויי יאר וועט ער נישט האבן קיין שחין, איז דאך פון דעם שוין א פאקט אז בשעת ער האט אים פארקויפט האט ער נישט געהאט קיין שחין, אבער אויב ביז צוויי יאר וועט ער האבן א שחין זאל ווערן די מקח בטל. רש"י פרעגט דא, די גמרא זאגט דאך אין כתובות סימפון בעבדים ליכא, זאגט רש"י דאס איז גערעדט געווארן ווען מ'פארקויפט סתם, קען ער נישט טענה'ן ער האט א מום, אבער דא אויב ווען ער נעמט זיך מיט אים אויס, איז אויב ער האט א מום איז דער מקח טאקע בטל. מאי אסותיה, וואס איז די רפואה צו דעם שחין? אמר אביי, גינברא, גינברא איז זנגביל, ומרתכא, די פסולת פון דעם זילבער

מען דארף אים איינשמירן בגדפא דאווזא, מיט פעדערן פון גענז, מיט דעמאלט באקומט ער די רפואה. רש"י. זאגט די משנה שלושה גיטין פסולים, דריי גיטין איז פארהאנען וואס זיי זענען פסול, מען דארף געבן א צווייטן גט, ואם ניסת, אויב זי האט חתונה געהאט מיט דעם גט וואס איז פסול, הוולד כשר, איז דער וולד נישט קיין ממזר ווייל מדין תורה הייסט זי געגעט דער פסול איז נאר מדרבנן. איינס פון די גיטן איז כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. ער האט געשריבן דעם גט בכתב ידו, ס'אויף אים נישטא קיין עדות. איז אויב דאס גייט ווי רבי מאיר, וואס רבי מאיר לערנט וכתב גייט ארויף אויף די חתימה פון די עדות, מוז מען דאך לערנען אז כתב ידו ווערט גערעכנט ווי עדות, ווי רבי אלעזר קען עס נישט גיין, ווי מיר וועלן באלד זען, ווייל רבי אלעזר ווערט דערמאנט אין דער סיפא, ער קריגט אויף די דעם דין, ער האלט אפילו עס איז נישט דא קיין עדות, אויב ס'איז דא עדי מסירה, עדות פאר וועם מען האט איבערגעגעבן דעם גט, מעג זי לכתחילה חתונה האבן. דער צווייטער גט איז יש עליו עדים, ס'דא עדות, ואין בו זמן, ס'נישט דא אין גט קיין זמן, די חכמים האבן מתקן געווען אז זמן זאל מען שרייבן אין גט, פארוואס? איינס, צוויי טעמים איז דא אין גמרא, איין טעם איז שמא יחפה על בת אחותו, אויב ער וועט האבן פאר א פרוי בת אחותו, די טאכטער פון זיין שוועסטער, און זי וועט מזנה זיין, וועט ער נעמען, ער וועט אנשרייבן א גט, און זי וועט ווייזן דעם גט, זי וועט זאגן אז זי איז געווארן גע'גט פון פריער, פאר דעם זנות. דאס איז אז ס'איז נישטא קיין זמן, דעריבער האט מען מתקן געווען אז מ'דארף שרייבן א זמן, און אויב ער וועט שרייבן א פריערדיגן זמן וועלן זיך דאך די עדות נישט וועלן חתמ'ענען, וועט ער נישט קענען מחפה זיין על בת אחותו. דער דריטער גט איז יש בו זמן, ס'איז יא דא א זמן, ואין בו אלא עד אחד, ס'איז נאר געחתמ'ט איין עדות. איז דא א מחלוקת ווייטער ווי מיינט מען דאס, צו מיינט מען דאס איז געווען כתב ידו, אויב ווידער ס'איז געווען כתב ידו, וואס דארף דאס שטיין צוויי מאל? נאר אין דער רישא דערציילט מען כתב ידו אן עדות, כאטש ר'איז פסול אם ניסת הולד כשר, אין די סיפא דערציילט מען כתב ידו מיט איין עדות, כאטש ס'איז דא איין עדות, דאך לכתחילה טאר זי נישט חתונה האבן, אנדערע לערנען אז ס'איז נישט געווען כתב ידו, נאר ס'איז געווען כתב סופר, און דער סופר ווערט גערעכנט פאר א עדות. הרי אלו שלושה גיטין פסולים, די דריי גיטין זענען פסול מדרבנן. ואם ניסת הולד כשר אויב זי האט חתונה געהאט מיט דעם פסול'ן גט זי האט נישט באקומען קיין צווייטען גט איז ולד כשר די קינד איז נישט קיין ממזר. רב אלעזר אומר, רב אלעזר קריגט אויף דעם און ער זאגט אף על פי שאין עליו עדים אפילו עס איז נישט געחתמעט קיין עדות אויפן גט און ס'איז אפילו נישט כתב ידו

זי קען די כתובה איינמאנען מנכסים משועבדים פון די לקוחות וואס האבן געקויפט די פעלדער. רש"י פריער אין גמרא ג' עמוד ב' טייטשט ביי גובה מנכסים משועבדים נאך א טייטש אז אויב דאס איז א שטר חוב כאטש ס'איז נישט דא קיין עדות אז ס'איז נאר דא עדי מסירה קען מען איינמאנען פון די נכסים וואס זענען געווארן פארקויפט, שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון עולם, דער גאנצער ענין פון חתמ'ען זיך די עדות איז נאר מפני תיקון עולם, טאמער וועלן שטארבן די עדי מסירה און דער מאן וועט זאגן כ'האב איר נישט געגעט, צו ביי אויב מען טייטשט ביי א חוב כ'בין נישט שולדיג קיין געלט, און מיט דעם מאל וואס מ'איז מוצא דעם שטר געחתמ'טע עדות, דעם גט געחתמ'טע עדות, ווייס איך אז דער מאן האט איר געגעט. לכאורה איך האב דאך נישט פאר זיך קיין עדי מסירה, נאר די טייטש איז אזוי, אויב איז דער דער גט איז דאך געווארן געשריבן ביי וועמען? ביי דעם מאן, און יעצט איז דער גט ביי דער אשה און ס'איז געחתמ'ט עדות, ווי קומט דער גט זאל זיין ביי דער אישה? מסתמא איז געווארן געמאכט בהכשר, מסתמא איז געוועזן עדי מסירה, און דאס וואס דער מאן קריגט, איך האב נאר עדי חתימה מען קען עס דאך נישט קריגן. רש"י פרעגט די גמרא, ותו ליכא? איז נישט דא מער קיין גיטין וואס זענען לכתחילה פסול און בדיעבד איז ולד כשר, והאיכא ס'איז דאך נאך פארהאנען גט ישן, אז אויב מ'האט געשריבן דעם גט תשמ"א, און ער גט איר מיט דעם גט תשמ"ג, זאגן מיר לכתחילה איז דער גט פסול, דאס רופט זיך אן גט ישן, א אלטע גט. פארוואס איז דער גט פסול? כ'האב מורא מ'וועט זאגן גיטה קודם לבנה, דער זמן איז גט תשמ"א. און זי האט געבוירן א קינד מ"ב, פאקטיש איז זי געווארן גע'גט מ"ג, דעמאלט האט ער דאך איר געגעבן דעם גט, אבער מענטשן זעען דעם זמן אין גט, זאגן זיי אז די קינד איז געבוירן געווארן נאך נתינת הגט, ווייל זיי זעען דאך דער זמן איז מ"א, מ'וועט מוציא לעז זיין אויף דעם קינד, איז דארטן דער דין אז לכתחילה טאר מען נישט מיט דעם גט'ן,

מעג זי שוין וואוינען מיט דעם מאן. אבער הכא דא תצא, אז זי איז געווארן גע'גט מיט איינעם פון דיע דריי גיטין, טאר זי נישט וואוינען מיט דעם מאן, ביז וואנעט זי באקומט נישט קיין צווייטן גט. ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת ביי דיע דריי גיטין צו תצא צו לא תצא. פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר הכא תצא. דאס איז א גוטע תירוץ אויב דו לערנסט אזוי ווי דער מאן דאמר וואס ער לערנט ביי דיע דריי גיטין אם ניסת תצא, אלא למאן דאמר הכא לא תצא, דער וועלכער לערנט דא איז אויך דער דין לא תצא, אויב זי איז שוין געווארן געגעט און זי האט שוין חתונה געהאט איז דער דין לא תצא, קומט דאך אויס אז דער גט ישן איז גלייך צו דיע דריי גיטין, מאי איכא למימר, וואס וועט ער ענטפערן, זאל ער אויך דא לערנען גט ישן? ענטפערט די גמרא ס'איז דאך נישט גלייך התם תינשא לכתחילה, ביי גט ישן אז זי איז שוין געווארן גע'גט מעג זי חתונה האבן, הכא דא דיעבד לא תצא זאג איך אויב זי האט שוין חתונה געהאט אבער לכתחילה טאר זי נישט חתונה האבן, און ביי גט ישן אז מ'האט איר גע'גט מיט א גט ישן מעג זי חתונה האבן, ס'הייסט שוין דיעבד. לכתחילה זאג איך דעם מאן שרייב א צווייטן גט, אבער אז זי האט שוין געגעבן אט דעם גט איז שוין גוט. פרעגט די גמרא, והאיכא גט קרח, גט קרח איז אזוי, די כהנים האבן אין זיך א מעלה, כהנים זריזים הם, ביי זיי איז מער די יסוד האש יעדע מעלה האט חסרון. טאקע מעלה זריזים, אבער זיי זענען אויך כעסנים. זיי רעגן זיך אויף שנעל. איז נאך א זאך, אז א כהן אז ער גט זיין פרוי, קען ער דאך איר נישט צוריקנעמען. האבן די רבנים מתקן געווען. בכדי דער כהן ווען ער רעגט זיך אויף זאל נישט אריינלויפן צום סופר שרייבן דעם גט, האט מען מתקן געווען אז מען זאל שרייבן גט מקושר. וואס הייסט גט מקושר? מען שרייבט אפ א שורה צו צוויי צו מערער און מען טוט עס אריבערבייגן און מען טוט עס צונייען, נאכהער ווידער אזוי ווידער אזוי, יעדע מאל ווערט אנגערופן קשר, איז וויפיל קשרים ס'דא אזויפיל עדות דארף מען זיך חתמ'נען, איז אויב ס'דא א קשר און ס'איז נישט געחתמ'ט אויף דעם קשר קיין עדות הייסט עס גט קרח און גט קרח איז פסול, זאל ער דא אויך רעכענען צוזאמען מיט די דריי גיטין גט קרח, זאגט די גמרא ס'איז נישט גלייך, התם הולד ממזר, ביי גט קרח איז הולד ממזר אבער הכא איז דא הולד כשר, פרעגט די גמרא הניחא לרבי מאיר, דאס איז גוט לויט רבי מאיר, דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר איז גוט, א גט קרח איז הולד ממזר, וואס איז דאס איינגערינגלט, די פשט איז דאך אזוי, נאר ווייל רשי טוט מפרש זיין הניחא לרב מאיר דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר ווייזט אויס אז רש"י האט נישט געהאט די גירסא אין גמרא דאס והא ראיה רש"י גייט עס מפרש זיין דעריבער טוט מען אונז דאס ארומרינגלען איז לויט רב מאיר'ן איז טאקע גוט איז גט קרח נישט גלייך צו די גיטין אלא לרבנן

פון גיטין פשוטים, נישט קיין מקושר'דיגע, פון מקושר רעדט ער ניט. פרעגט די גמרא, והאיכא שלום מלכות, האבן מיר דאך פריער געלערנט, צוליב שלום מלכות דארף מען אריינשרייבן דעם גט וויפיל יאר דער מלך איז מלך, דאס איז דער זמן, און אויב מ'האט דאס ניט אריינגעשריבן, מ'האט געשריבן לשם מלכות אחרת, איז דער גט פסול. זאל ער דא אויך רעכענען א פערדע גט פסול אויב מ'האט נישט געשריבן די שם המלכות, מ'האט געשריבן א צווייטע מלכות, נישט די מלכות פון דעם ארט. ענטפערט די גמרא, התם תצא, דארטן נאר איז דער דין אז ס'איז געווארן גע'גט מיט א גט וואס די שלום מלכות איז נישט פון דעם מלכות, קאן זי נישט וואוינען מיט דעם מאן, תצא, הכא לא תצא, אבער דא זאגט מען לא תצא. פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר הכא לא תצא, איז ממילא איז נישט גלייך די דארטיגע גט צו דעם, ווייל דארט איז תצא און דא לא תצא, דעריבער טוט ער דא נישט רעכענען דעם גט וואס דער פסול איז וועגן שלום מלכות. אלא למאן דאמר תצא, דער וואס ער לערנט דא איז אויך דער דין אם ניסת תצא, מאי איכא למימר. איז דאך עס שוין גלייך צו די דריי גיטין, זאל ער עס דא לערנען? ענטפערט די גמרא, התם הוולד ממזר, ביי דארט ביי שלום מלכות איז מדרבנן דער וולד א ממזר, הכא הוולד כשר, אבער דא הא איז הוולד כשר, פרעגט די גמרא הניחא לרבי מאיר וואס ער לערנט כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הוולד ממזר, קענסטו דאס זאגן אז ס'איז נישט גלייך דער גט פון שלום מלכות צו דא, ווייל דארטן זאגן מיר הוולד ממזר און דא הוולד כשר, אלא לרבנן מאי איכא למימר, לויט די רבנן דארף מען דאך דא דאס לערנען, ווייל ביי ביידע איז דאך דער דין הוולד כשר, ענטפערט די גמרא, מוקים לה כדרבי מאיר, איך טו איינלערנען אז דא אונזער משנה גייט ווי רבי מאיר, והתם הוולד ממזר הכא הוולד כשר, דעריבער קען ער דא נישט רעכענען גט

איז שטענדיג וואס שטייט א מנין, ווייזט אויס אז ס'איז דא נאך א זאך וואס דער שכל זאגט אז דארף זיין גלייך צו דעם, דאך זאג איך אז ס'איז נישט גלייך צו דעם, כאטש מצד לכאורה דארף עס זיין גלייך. דאך זאג איך ס'נישט גלייך, וויל איך וויסן למעוטי מאי, וואס גייט מען ממעט זיין די מנין פון די רישא, וואס גייט מען ממעט זיין די מנין פון די סיפא? ענטפערט די גמרא, מנינא דרישא למעוטי הני דאמרן, די מנין פון די רישא גייט מען ממעט זיין דאס וואס איז פריער געווארן דערמאנט, וועלכע זאכן?

און רבי מאיר לערנט הולד ממזר. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אין הולד ממזר. די ולד איז נישט קיין ממזר. רבי מאיר לערנט משנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר. און די רבנים זאגן אז ס'איז טאקע פסול דער גט, נאר אויב זי האט חתונה געהאט און זי האט קינדער, פסל איך נישט די קינדער זאלן זיין ממזרים. כיצד יעשה, וויאזוי זאל ער טון, דאס הייסט די שאלה קאן גיין לויט רבי מאיר, כיצד יעשה, ער זאל קענען לכתחילה חתונה האבן, און די זעלבע זאך לויט די רבנן אויכעט, כיצד יעשה זאל קענען חתונה האבן לכתחילה, יטלנו הימנה, ער זאל נעמען פון איר דעם גט, ויחזור ויתננו לה בפני שניים, נאכער זאל ער איבערגעבן פאר צוויי עדות, ווי דער דין איז

ווער איך געוואויר פון דער משנה אז די ברייתא איז נישט קיין פארגרייזטע, אז עס איז ריכטיג אזוי ווי מען האט געלערנט אין דער ברייתא. אין דער משנה האט מען געלערנט כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. דער ערשטער פון די דריי פסולין גיטין איז כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. אמר רב, האט רב געזאגט, כתב ידו שנינו, די משנה רעדט זיך אז ס'איז געווען די כתב יד פון דעם מאן. פרעגט די גמרא אהייא, אויף וועלכן דין האט עס רב געזאגט? אין די משנה האט מען דאך דריי פאלן, דער ערשטער פאל איז כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, דער צווייטער פאל איז יש עליו עדים ואין בו זמן, דער דריטער פאל איז יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, אויף וועלכן פון דיע דריי האט עס רב געזאגט?

הרי יש עליו עדים, ס'איז דאך דא אויף דעם עדות. דער פסול איז דאך דארטן נישט וועגן עדות, נאר וועגן זמן. וואס טוט מיר אויף דער כתב יד? וואס גייט מיר דאס באווארען אין דעם זמן? דארט איז דאך נישט דער פסול וועגן עדות. קאן איך נישט זאגן אויף דעם זאל רב ארויפגיין. אלא אסיפא, רב גייט אראפ אויפן דריטן דין, וואס איז געשטאנען אין דריטן דין, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, שטייט אין די משנה, דאס איז די דריטע פסול'ע גט, האט רב אויף דעם געזאגט, ודוקא כתב ידו ועד, ווען זאג מיר הולד כשר אז ס'איז געווען די כתב יד פון דעם מאן און איין עדות, אבל כתב סופר ועד, לא, כתב פון סופר און איין עדות איז נישט גוט? וואס הייסט ס'איז נישט גוט? איך וועל זאגן הולד ממזר, פרעגט רש"י, דאס ווייס איך דאך שוין פון די רישא, אפילו ס'איז גארנישט ניטא קיין עדות, נאר ס'איז נאר דא כתב ידו איז הולד כשר, וואס זשע דארף מען דערציילן די סיפא? ענטפערט רש"י, איך זאל נאר האבן די רישא, וואלט איך געמיינט אזוי, אז כתב בכתב ידו איז גארנישט ניטא קיין עדות, טאר זי לכתחילה נישט חתונה האבן, און בדיעבד איז הולד כשר, אבער דארטן וואו ס'איז דא עד אחד צוזאמען מיט כתב ידו, קען איך מיינען זי מעג לכתחילה חתונה האבן, דערציילט מיר די משנה, אפילו אחוץ דעם כתב יד איז דא עד אחד, דאָך טאָר זי נישט חתונה האָבן. און שמואל אמר, און שמואל זאָגט, אפילו כתב סופר ועד איז אויכעט כשר. שהרי שנינו, ווייל ווייטער שטייט דאָך אין דער משנה, כתב סופר ועד כשר. אַז די כתב סופר ווערט גערעכנט ווי אַ עדות, אפילו ס'איז נישט געווען כתב ידו, ס'איז נאָר געווען איין עדות, און די כתב פון סופר איז גלייך מיט צוויי עדות. ורב, איז דאך א קשיא אויף רבן. רב האט דאך פריער געזאגט אז כתב סופר ועד איז הולד ממזר, שטייט דאך ווייטער בפירוש כתב סופר ועד כשר. זאגט רב, ניין, איך קען נישט זאגן אז די משנה רעדט זיך דעם זעלבן אופן ווי ווייטער, מי דמי, דען גלייך דער דין דא ביז דארט. התם לכתחילה, דארט שטייט דאך כתב סופר ועד איז כשר לכתחילה, הכא דיעבד, דא איז דאך נאר די טייטש אויב זי האט חתונה געהאט איז הולד כשר, ממילא אויב לכתחילה טאר איך נישט חתונה האבן קען איך דאך נישט לערנען אז דאס איז גלייך ווי דאס וואס שטייט דארט ווייטער. וואס איז דען? דאס וואס שטייט ווייטער כתב סופר ועד כשר לכתחילה מיינט מען נישט כתב סופר, נאר מען מיינט דער סופר האט זיך גע'חתמ'עט. פרעגט די גמרא ושמואל, ס'איז דאך קשיא אויף שמואל, דו שמואל ברענגסט א ראיה פון ווייטער שטייט כתב סופר ועד איז כשר, עס מוז זיך דאך רעדן נישט די זעלבן אופן פון אונזער משנה, ווייל דארטן שטייט דאך אז ס'איז כשר לכתחילה, תנשא לכתחילה, און ביי אונז שטייט דאך לכתחילה טאר זי נישט חתונה האבן, ס'איז איינס פון די דריי גיטין וואס איז פסול, שמואל זאגט אזוי, לא קשיא, הא בספרא דמובהק, ווייטער וואס ס'שטייט אז לכתחילה מעגן זיי חתונה האבן מיט כתב סופר ועד, מיינט מען ס'איז א סופר מובהק, מ'ווייסט אויף אים אז ער איז א סופר וואס איז בקי בתורת גיטין. והא בספרא דלא מובהק, דא רעדט זיך א סופר וואס איז נישט אזוי פאפולער. מ'דארף פארשטיין לויט רב'ן וואס רב זאגט אז דאס וואס שטייט ווייטער כתב סופר ועד כשר מיינט מען חתם סופר אז ס'איז געחתמ'עט צוויי עדות דער סופר מיט נאך א עדות וואס וואלט געווען די הוה אמינא ס'זאל זיין פסול און די גמרא זאגט אז ס'דא אין דעם א סברא צו פסל'ן, ווייל קען אמאל זיין אז די מאן האט געזאגט צו צוויי עדות זיי זאלן זיך חתמ'ען, און זיי ווילן ניט פארשעמען דעם סופר וואס דער מאן וויל אים נישט פאר קיין עדות, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט אז דער סופר זאל זיך חתמ'ענען. משום כיסופא דסופר, איז דאך דער גט דעמאלט פסול, ווייל ער האט דאך נישט געמאכט קיין שליח דעם סופר צו חתמ'נען נאר זיי. אויב אזוי פארוואס איז עס טאקע כשר? נאר דער וועלכער לערנט חתם סופר ועד איז כשר, דער לערנט מילי לא מימסרי לשליח, אז ווען איך שיק עדות זאלן זיי חתמ'נען, און זיי וועלן זאגן דעם סופר ער זאל זיך חתמ'נען, וועט ער זיך נישט חתמ'נען, ווייל ער מוז ווערן א שליח פון מאן אליין. אויב אזוי אז מילי לא מימסרי לשליח, אז דער סופר האט זיך געחתמ'עט, מסתמא האט ער געהערט פון דעם מאן וואס האט אים געהייסן חתמ'נען. וכן אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט אויך אזוי געזאגט, ווי רב האט געזאגט, כתב סופר שנינו. אמר ליה רב לאזר, האט רב לאזר צו אים געזאגט, הרי יש עליו עדים, רב לאזר האט געמיינט אז רבי יוחנן גייט אראפ אויף דעם מיטלסטן דין, אויף יש עליו עדים ואין בו זמן, האט רב לאזר געזאגט, וואס דארף איך האבן כתב ידו, עס איז דאך דא עדות. אמר ליה האט אים רבי יוחנן גענטפערט, אסיפא, ער זאגט עס אויף דער סיפא, דאס וואס שטייט כתב אין בו אלא עד אחד איז הולד כשר ווייל עס איז געווען כתב ידו זימנין אמר רב תצא, אנדערע מאל האט רב געזאגט אויב זי האט חתונה געהאט מיט איינע פון דיע דריי גיטין, איז תצא זימנין אמר רב לא תצא, אנדערע מאל האט רב געפסקנט לא תצא, זי בלייבט וואוינען ביי די מאן. הא כיצד, ווי קומט עס וואס נישט אלע מאל האט רב געפסקנט די זעלבע זאך? יש לה בנים, אויב זי האט געהאט קינדער מיט דעם צווייטן מאן, איידער ס'איז מיר זענען געוואויר געווארן אז דער גט איז געווען איינס פון די שלושה גיטין פסולים, האט זי געהאט קינדער לא תצא כדי איך זאל נישט מוצא זיין קיין לעז ממזרות אויף אירע קינדער. אין לה בנים אז זי האט נישט געהאט קיין קינדער תצא, דעמאלט זאגן מיר תצא מתיב מר זוטרא בר טוביה. מר זוטרא בר טוביה האט געפרעגט א קשיא. דער דין איז דאך ווען ס'פאלט א ערוה ליבום יבמות, די ערשטע משנה ווערט דאך אויסגערעכנט אז ס'איז דא פופצן עריות וואס אויב זיי פאלן ליבום קען מען זיי נישט מייבם זיין, דאס הייסט למשל ראובן האט געהאט פאר א פרוי שמעון'ס טאכטער, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, פאלט זי ליבום פאר זיין ברודער שמעון, קען ער נישט מייבם זיין זיין טאכטער. איז ער פטור פון חליצה אויכעט. און ווי וועט זיין, ראובן האט געהאט נאך א פרוי, אחוץ דעם וואס ראובן האט געהאט פאר א פרוי די טאכטער פון זיין ברודער שמעון, האט ער געהאט נאך א פרוי, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער. זאגן מיר, אזוי ווי די ערוה, זיין טאכטער איז פטור פון חליצה און יבום, אזוי איז ער פוטר די צרה אויכעט. און ווי ס'ווערט דאך דערמאנט צרת צרה, למשל ס'איז געווען א דריטער ברודער לוי, לוי מעג דאך מייבם זיין וועלכע ער וויל, האט ער מייבם געווען די צרה, נאכהער איז לוי געשטארבן, פאלט ליבום די צרה, מיט נאך א פרוי וואס לוי האט געהאט, די אנדערע ווערט שוין אנגערופן צרת צרה, איז אלץ פאטער פון חליצה פון יבום, ווערט דארט דערמאנט וכולם, און די אלע חמש עשרה עריות וואס זיי טוען פטר'ן פון חליצה, שהיו בהם ספק קידושין או ספק גירושין, אז ס'איז געוועזן אין זיי ספק קידושין אדער ספק גירושין. דאס הייסט, ס'איז מיר א ספק צו ס'איז א צרת ערווה צו נישט. מייבם זיין קאן איך דאך ניט, אפשר איז עס צרת ערווה, און צרת ערווה טאר מען דאך נישט מייבם זיין. פטרן לשוק קאן איך נישט, אפשר איז די ערווה נישט געווען נישט, איז זי דאך נישט קיין צרת ערווה. איז דער דין הרי אלו חולצות, חליצה גיט מען, אפשר איז זי נישט קיין צרת ערווה און זי איז זקוק ליבום. ולא מתייבמות, מייבם זיין טאר מען נישט, קען אמאל זיין אז עס איז א צרת ערווה, און א צרת ערווה איז דאך אשת אח שלא במקום מצוה. כיצד ספק קידושין? וואס הייסט דאס ספק קידושין? זרק לה קידושין, ער האט צו איר געווארפן קידושין, ספק קרוב לה, ספק קרוב לו, ווי די משנה האט עס שוין פריער אפגעטייטשט, וואס הייסט ספק קרוב לה ספק קרוב לו? זה ספק קידושין, דאס איז ספק קידושין. ספק גירושין, וועלכעס איז ספק גירושין? וועלכעס האט דעם דין ווי ספק גירושין? כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, די דריי גיטין וואס ווערן דערמאנט דא ביי אונז אין די משנה, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי זה ספק גירושין, ווייל מדין תורה איז דאך דער גט א כשר'ע גט, און דעריבער איז די צרה זקוק ליבום, אבער מייבם זיין קען מען איר נישט, גיט מען חליצה. ואי אמרת, און אויב דו וועסט זאגן לא תצא, אז זי האט חתונה געהאט מיט דעם גט זאגט מען לא תצא, צרתה אתיא ליבומי, וועט מען דאך אזא פאל א צווייטע מאל מייבם זיין די צרה, פארוואס, מ'עט זאגן אז זיין גט איז נישט קיין גוטער גט, והא ראיה די חכמים האבן געאסר'ט אויפן מאן די טאר נישט וואוינען מיט די מאן. ממילא וועט מען זאגן אז ער איז נישט קיין צרת ערוה. ענטפערט די גמרא, ותתייבם ואין בכך כלום, זאל מען איר מייבם זיין. אז מ'טאר מייבם זיין האלט מיר אויך נישט. פארוואס? ווייל מדין תורה איז דאך דער גט א כשר'ע גט. ס'איז נאר א חשש דרבנן, אבער מדין תורה איז זי דאך נישט קיין צרת ערוה. ביי קידושין איז זי נישט קיין צרת ערוה. ספק קרוב לו אי ספק קרוב לה, שטעל איך אפ די חזקה, עס איז א פנויה אבער בגירושין די דריי גיטין פסולים דאך מדין תורה איז דאך עס א גוטער גט איז דאך עס מדין תורה איז זי נישט קיין צרת ערוה זעט מען ארבעט מען נישט מ'איז א מייבם. לוי אמר לוי זאגט לעולם לא תצא, וכן אמר רבי יוחנן לעולם לא תצא, און פשטות דארף מען זאגן ווען זאגן זיי לא תצא אפילו אין לה בנים, זיי קריגן דאך אויף רב'ן, רב האט פריער געזאגט אז אויב אין לה בנים תצא, און זיי זאגן שטענדיג איז לא תצא. וכן אמר להו רבי יוחנן לבני רב חלפתא דמן הונא, אזוי האט געזאגט רבי יוחנן צו די קינדער פון רב חלפתא פון דער שטאט הונא, כך אמר אביכם, אזוי האט געזאגט אייער טאטע, לעולם לא תצא, וואס מיינט ער צו זאגן מיט דעם ווארט לעולם, אפילו דארטן וואו אין לה בנים, זאג איך אויכעט לא תצא. נאך א זאך האט אייער טאטע געזאגט. וקרצית שבעמיר אינה פוסלת, די דין איז א מי חטאת, די וואסער פון די פרה אדומה וואס איך דארף מזה זיין אויף דעם טמא מת דעם דריטן טאג אדער דעם זיבעטן מיט דעם זיבעטן טאג, אויב ס'האט פון זיי געטרינקען א בהמה אדער א עוף, ווערט די מי חטאת גע'פסל'ט. ווייל זיי טוען ארייננעמען די וואסער צו זיך און זיי גיבן עס צוריק, שפייען עס צוריק אויס, איז ממילא ווען זיי עס קומט אריין אין מויל אריין ווערט עס בטל אלעס מי חטאת, מי חטאת דארף זיין אין דער כלי אין וועלכע איך האב עס מקדש געווען פון דעם מים, און דא אז ס'איז שוין ארויסגעגאנגען פון דער כלי פון וואס כ'האב עס אנגעשעפט פון די מעין ווערט עס שוין געפסל'ט. איז אויב איז דאס איז דא אזעלכע עופות וואס די עופות וואס זיי טוען טרינקען טוען זיי נישט צוגיסן, זיי טוען אריינציען אין זיך די וואסער, ווערט נישט געפסל'ט די וואסער. איז אייער טאטע האט געזאגט קרצית שבעמיר, די פליג וואס געפינט זיך דארט צווישן די בינטלעך תבואה, אינה פוסלת במי חטאת, טוט נישט פסל'ן במי חטאת. פארוואס? וויילע זי גיט נישט צוריק געבן די וואסער פון מויל, דאס וואס האט אריינגענומען די מויל אריין שלינגט זי שוין אראפ. מאי קרצית, וואס איז דאס קרצית? אמר אביי, האט אביי געזאגט, דידבתא דביני כיפי, די פליג די גרויסע, ס'איז אזוי גרויס זאגט רש"י ווי א היישעריק, דביני כיפי וואס געפינט זיך צווישן די בינטלעך תבואה. וואס פאר א שייכות האבן די צוויי דינים? האט אים רבי יוחנן האט אים געזאגט, די צוויי הלכות האב איך געהערט פון דיין טאטן. מתיב רב דניאל ברב קטינא, רב דניאל האט געפרעגט א קשיא, ווי קאנסטו זאגן א קרצית טוט נישט פסל'ען, האבן מיר געלערנט כל העופות פוסלין במי חטאת, אלע עופות וואס זיי טרינקען פון מי חטאת טוהן זיי עס פסל'ען, ווי מיר האבן פריער געזאגט, ווייל זיי נעמען אריין די וואסער אין זיך נאכער שפייען זיי עס אויס, חוץ מן היונה, א אויסנאם איז א טויב טוט נישט פסל'ען, מפני שמוצצת, ווייל די יונה טוט נאר אריינציען אין זיך די וואסער און זי טוט עס ניט

צו דערציילן וועלכע דידבתא טוט פסל'ן און וועלכע ניט, דאס לערנט ער ניט. יונה לערנט ער מה, ווייל יונה טוט קיינמאל נישט פסל'ן. אבער קרצית אמאל פסל'ט עס און אמאל ניט. ועד כמה, ביז ווען הייסט דאס א קטנה וואס טוט פסל'ן, אמר רבי ירמי' ואיתימא רב אמי עד כזית, ביז די גרויס פון א כזית הייסט דאס קטנה און עס טוט פסל'ן, אבער גרעסער פון א כזית טוט עס שוין נישט פסל'ן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, רב אלעזר אומר, רב אלעזר זאגט, אף על פי. שאין עליו עדים, אפילו ס'איז נישט דא אויף דעם גט קיין עדות, און ס'איז אויך נישט כתב יד פון מאן, איז דער דין אויב נתנו לה בפני עדים, איז דער גט כשר לכתחילה. און אויך ווערט דערמאנט אין דער משנה וגובה מנכסים משועבדים. אז רב אלעזר האט געזאגט זיין דין נישט בלויז ביי א גט, נאר עס האנדלט זיך לגבי דיני ממונות, זאגט ער אויך דעם דין. אמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרב אלעזר בגיטין, ביי א גט איז די הלכה ווי רב אלעזר, אפילו עס איז נישט געווען כתב ידו און עס איז נישט געווען קיין עדות געחתמעט, נאר מיט דעם אויף וואס נתנו לה בפני עדים איז עס כשר. כי אמריתה קמיה דשמואל, ווען איך האב דאס געזאגט פאר שמואל, רב יהודה האט געלערנט ביי רב'ן, נאכהער האט ער געלערנט ביי שמואל, אמר, האט שמואל געזאגט, אף בשטרות, די הלכה איז ווי רב אלעזר'ן, אפילו בשטרות אויכעט, זאג איך עדי מסירה כרתי, נישט בלויז ביי א גט, נאר ביי שטרות אויכעט. רב האלט ביי שטרות איז נישט די דין ווי רב אלעזר ווייל עס שטייט דארט ביי ירמיה וכתוב בספר וחתום שטייט דאך בפירוש אז מען פארקויפט א פעלד דארף מען חתמ'נען זיך און שמואל וואס ער האלט אפילו ביי שטרות ווייל ער זאגט די פסוק דארטן איז נאר עצה טובה אבער נישט מען דארף האבן עדות פרעגט די גמרא

און דער דין איז דאך הוציאה גט ואין עמו כתובה איז דאך דא ערטער וואס גובה כתובתה זע איך דאך אז רב אלעזר האט געזאגט זיין דין נישט בלויז ביי גט נאר ביי שאר שטרות אויכעט. ענטפערט די גמרא רב אלעזר תרתי אמר, רב אלעזר האט טאקע געזאגט אויף צוויי ערטער, סיי ביי גיטין סיי ביי שטרות. אבער ורב סבר לה כוותיה בחדא, ער האלט ווי רב אלעזר נאר בגיטין, ופליג עליה בחדא, איין זאך קריגט ער אויף אים וכן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרב אלעזר בגיטין, די הלכה ווי רב אלעזר נאר בגיטין, כאטש מען טרעפט דאך אסאך זאכן איז מען מחמיר בגיטין, נאר דא איז דאך שוין די סברא משום עיגונא אקילו רבנן. ורבי ינאי אמר, רבי ינאי זאגט, אפילו ריח הגט אין בו. דער דין איז דאך ריח הגט, אז דער גט איז אינגאנצן נישט קיין גט. למשל, א כהן האט געשריבן א גט צו זיין פרוי, הרי את מגורשת ממני, ביסט גע'גט פון מיר, ואי את מותרת לכל אדם, ביסט נישט מותר צו קיינעם. דאך דאס נישט קיין גט, דאך איז דער דין א ריח הגט טוט פסל'ען, איך טוה עס אפלערנען פון פסוק ואשה גרושה מאישה, אז זי האט נאר גע'גט פון מאן לא יקחו, אפילו דער גט האט גארנישט ניט אפגעטאן, נאר גע'גט פון דעם מאן, איז דאך דער גט גארנישט ניט, דאך צו א כהן איז עס אסור.

אפילו עס זאל זיין א אשת כהן איז ר' אפילו ריח הגט אין בו ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויף די מאן וואס איז א כהן. וכן אמר רבי יוסי ברב חנינא אמר ריש לקיש, רבי יוסי ברב חנינא האט אויך געזאגט אין נאמען פון ריש לקיש'ן הלכה כרב אלעזר בגיטין, די הלכה איז ווי רב אלעזר בגיטין אז אפילו עס איז נישט דא קיין עדות ס'איז נישט כתב ידו ס'איז נאר דא עדי מסירה איז עס גוט. ור' יוחנן אמר אפילו ריח הגט אין בו. זאגט די גמרא לימא וועלן מיר זאגן ר' יוחנן לית ליה דר' אלעזר, קומט אויס ר' יוחנן פסק'נט נישט ווי ר' אלעזר, מיר האבן דאך דא געהאט אין גמרא אלע פסק'נען ווי ר' אלעזר. זאגט די גמרא, הכי קאמר, דאס זאגט ר' יוחנן, לרבנן אפילו ריח הגט אין בו. לויט די רבנן איז אפילו נישט קיין ריח הגט אין דעם, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער זיי ווילן נאר דערציילן ווי ווייט איז די מחלוקת, אז לויט די רבנן אפילו ריח הגט אין בו, זי ווערט נישט גע'פסל'ט אויפן מאן אויף דעם כהן, און לויט רב אלעזר מעג זי מיט אים חתונה האבן לכתחילה. שלח ליה רב אבא בר זבדא למרי בר מר. בעי מיניה מרב הונא, פרעג פון רב הונא הלכה כרב אלעזר בגיטין, או אין הלכה. בלייבט די הלכה ווי רב אלעזר אז דער עיקר איז עדי מסירה אדער די הלכה נישט ווי רב אלעזר. אדהכי נח נפשיה דרב הונא, ביז רב אבא בר זבדא'ס שליח מרי בר מר איז דארט געקומען איז געשטארבן רב הונא. אמר ליה רבא ב ר האט רבא זיין זון געזאגט צו מרא בר מר הכא אמר רבא משמי ד רבא אזוי האט געזאגט מיין טאטע אין נאמען פון רבא הלכה כ רב אלעזר בן גיטין ורבותינו רבי קיען בדבר הלכה

הלכה כרב אלעזר בגיטין. רשי זאגט דא, רבינו מיינט מען רב, חברינו מיינט מען רב חיסדא. רב חיסדא איז נישט געווען זייער רבי, נאר איז געוועזן חברינו. רשי.